בעזרת השם יתברך מסכת קידושין דף ח', מיר הייבן אן דף ח' עמוד א' די ערשטע שורה אויבן, אמר רב יוסף, איז אזוי, האמיר געזען די נעכטיגע גמרא, ההוא גברא דאקדיש בשיראי, ס'איז געווען א מאן וואס האט מקדש געווען א פרוי מיט שיראי מיט בגדי משי, האמיר געזען א מחלוקת רבה רב יוסף, רבה אמר לא צריכי שומא, רבה האט געזאגט מען דארף נישט אפשאצן די בגדים, נאר די קידושין איז חל, און רב יוסף האט געזאגט צריכי שומא, מען דארף אפשאצן די בגדים פאר די קידושין, טאמער מען האט עס נישט אפגעשאצט, איז די קידושין נישט חל. יעצט, ווי מען האט געזען אין די גמרא, צוויי מהלכים דא אין די מחלוקת צווישן רבה רב יוסף, לויט די ערשטע מהלך, האט די גמרא געזאגט אז די מחלוקת איז דייקא ביי א ציור וואס די מאן האט געזאגט פאר די פרוי איך בין דיר מקדש מיט פופציג זוז, און די בגדים זענען ווערט פופציג זוז, וואס ביי אזא ציור זאגט רבה, אז טאמער טאקע צום סוף ס'עט נתברר ווערן אז די בגדים זענען ווערט געווען פופציג זוז, איז די קידושין חל, מה שאין כן רב יוסף האט געהאלטן אז נישט, ווייל רב יוסף האט געהאלטן אז די פרוי ווייסט דאך נישט באמת צו די בגדים זענען ווערט פופציג זוז צו נישט, זי פארלאזט זיך נישט אויף די מאן, און דערפאר דארף מען עס אפשאצן פון פריערט. אזוי האמיר געזען איין הסבר אין די מחלוקת. שפעטער די גמרא זאגט איכא דאמרי בכל דהו נמי פליגי אז ניין, ס'רעדט זיך נישט ביי אן אופן וואס די מאן האט געזאגט אז די בגדים זענען ווערט פופציג זוז, נאר ס'רעדט זיך סתם אן אופן וואס די מאן האט. מקדש געווען מיט בגדים, וואס ביי דעם האלט אויך רב יוסף אז טאמער מ'האט עס נישט אפגעשאצט פון פריער איז די קידושין נישט חל, פארוואס? ווייל ווי מ'האבן געזען רב יוסף אמר שווה כסף ככסף, אזוי ווי כסף ווייסט מען וויפיל ס'ווערט, איז שווה כסף דארף מען אויך וויסן וויפיל ס'ווערט, אז מ'ווייסט נישט וויפיל ס'ווערט פריער קען מען נישט מקדש זיין מיט שווה כסף. איז זאגט יעצט די גמרא, אמר רב יוסף, זאגט רב יוסף, מנא אמינא לה, איך וועל דיר א ראיה ברענגען צו מיין שיטה, דתניא, מ'האמיר געלערנט אין א ברייתא, שטייט אין פסוק, מכסף מקנתו, דהיינו די פסוק רעדט דארט פון אן עבד עברי וואס האט זיך פארקויפט פאר א גוי, וואס די דין איז אז אזא סארט עבד עברי דארף ארבעטן ביז יובל, אבער ער קען זיך אויסלייזן פארדעם, אנדערע מענטשן קענען אים אויך אויסלייזן פארדעם, איז וויפיל געלט דארף מען צאלן אים אויסצולייזן? עס שטייט אין פסוק אם עוד רבות בשנים לפיהן ישיב גאולתו, מכסף מקנתו, דהיינו די פסוק זאגט מען שאצט אפ וויפיל יאר איז געבליבן פון יעצט ביז יובל, און מען שאצט אפ וויפיל האט מען געצאלט פאר דעם עבד, און אזוי צוטיילט מען די געלט מיט די יארן, מען שאצט אפ וויפיל יאר איז געבליבן, אזוי ווייסט מען וויפיל געלט מען דארף צאלן אים אויסצולייזן, איז עכ"פ פון דעם וואס שטייט מכסף מקנתו, דרש'נט די ברייתא בכסף הוא נקנה, ואינו נקנה בתבואה וכלים, אז מען קען קויפן אן עבד עברי מיט כסף, אבער מיט תבואה און כלים קען מען נישט קויפן אן עבד עברי, אזוי שטייט דא אין די ברייתא. יעצט שטעלט זיך די קשיא האי תבואה וכלים היכי דמי, וואס מיינט דא די ברייתא צו זאגן אז מען קען נישט קויפן אן עבד עברי בתבואה וכלים, אילימא דלא מקנו בהו כלל, עסטו וועלן זאגן אז די ברייתא מיינט טאקע צו זאגן פשוט אז מען קען אים נישט קויפן מיט תבואה וכלים, אבער דא זאגט די גמרא דאס קען נישט זיין, ווייל ישיב גאולתו אמר רחמנא, לרבות שווה כסף ככסף, ווי רש י זאגט אז די ווארט ישיב איז היבריג, ס'וואלט געקענט שטיין אין פסוק אם עוד רבות בשנים לפיהן גאולתו, אז שטייט ישיב גאולתו, זענען חזל מרבה אז שווה כסף ככסף, דהיינו מען קען אויסלייזן אן עבד עברי מיט שווה כסף פונקט ווי מען קען מיט כסף, און די זעלבע זאך ווען מען קויפט אן עבד עברי קען מען אויך קויפן מיט שווה כסף, איז קען נישט זיין אז דאס האט די ברייתא געמיינט צו זאגן ואינו נקנה בתבואה וכלים, אוודאי קען מען קויפן אן עבד עברי מיט תבואה וכלים ווייל שווה כסף ככסף, נאר וואס דען? וואס וועסטו מיר זאגן אז דאס וואס די ברייתא זאגט אינו נקנה בתבואה וכלים לכאורה מיינט ווען ס'איז ווייניגער ווי א שווה פרוטה, אבער אויף דעם פרעגט די גמרא ואי דלית בהו שווה פרוטה מאי איריא תבואה וכלים אפילו כסף נמי, דהיינו טאמער די תבואה וכלים איז נישט ווערט קיין פרוטה איז וואס עפעס דווקא תבואה וכלים אפילו כסף אויך נישט, כסף ווייניגער ווי א פרוטה איז אויך גארנישט ווערט, אפילו מיט געלט ווייניגער ווי א פרוטה קען מען נישט קויפן אן עבד עברי, איז ווייטער וואס האט די ברייתא געמיינט מיט דעם וואס די ברייתא האט געזאגט ואינו נקנה בתבואה וכלים, אלא לאו, נאר וואס דען זאגט ר' יוסף, דאית בהו שווה פרוטה, וכיוון דלא קייצי לא, דהיינו לכאורה די ברייתא זאגט ווי איך האב געזאגט, אז מען קען נישט קויפן אן עבד מיט תבואה וכלים טאמער מען האט עס נישט אפגעשאצט, ווייל שווה כסף ווילאנג מען שאצט עס נישט אפ קען מען נישט נוצן, ווייל אזוי ווי כסף איז קייץ, אזוי ווי כסף ווייסט מען וויפיל ס'ווערט, איז שווה כסף דארף מען אויך וויסן וויפיל ס'ווערט און אז מ'ווייסט נישט וויפיל ס'ווערט קען מען עס נישט ניצן, איז די זעלבע זאך זאגט ר' יוסף, פונקט ווי ביים עבד עברי קען מען נישט ניצן שווה כסף טאמער מ'ווייסט נישט וויפיל ס'ווערט, איז די זעלבע זאך קידושין מ'קען נישט מקדש זיין אן אישה טאמער מ'ווייסט נישט וויפיל די שווה כסף איז ווערט, זאגט אונזער גמרא ואידך, און רבה וואס רבה קריגט זיך אויף ר' יוסף, לכאורה ר' יוסף האט דאך גוט אויפגעוויזן דא, ער האט דאך געברענגט א ראיה פון א ברייתא, זאגט די גמרא רבה קען פארענטפערן די ברייתא אז הכי קאמר, די ברייתא האט אזוי געמיינט צו זאגן, די ברייתא האט געמיינט צו זאגן, בתורת כסף הוא נקנה, ואין נקנה בתורת תבואה וכלים, ומאי ניהו חליפין, דהיינו, אוודאי קען מען קויפן אן עבד עברי סיי מיט כסף סיי מיט שווה כסף, אויף דעם איז לית מאן דפליג, נאר וואס, דאס וואס די ברייתא זאגט ואינו נקנה בתבואה וכלים מיינט נישט אז מען קען אים נישט קויפן מיט תבואה וכלים, ס'מיינט צו זאגן אז מען קען אים נישט קויפן בתורת תבואה וכלים, דהיינו מען קען נישט קויפן אן עבד עברי מיט א קנין חליפין, וואס קנין חליפין נארמאל מאכט מען,

ווייטער תבואה איז מען מרבה דאס וואס שטייט אנפאנג פסוק לקיים כל דבר איז זעט מען אז מען קען אויך מאכן מיט תבואה א קנין חליפין איז ע כ פנים דאס האט אונז די ברייתא געמיינט צו זאגן אז מיט א קנין כסף קען מען קויפן אן עבד עברי און פארשטייט זיך ס'נישט קיין חילוק צו ס'איז כסף צו שווה כסף ווילאנג ס'א קנין כסף קען מען אים אזוי קויפן מיט א קנין חליפין קען מען נישט קויפן אן עבד עברי און דאס האט די ברייתא געמיינט צו זאגן ואינו נקנה בתבואה וכלים איי פרעגט די גמרא ולר' נחמן דאמר פירות לא עבדי חליפין מאי איכא למימר ר' נחמן האלט אז מען קען נישט מאכן א קנין חליפין מיט פירות, דהיינו מיט תבואה, און ווי רש י איז מסביר, ר' נחמן האלט אז דאס וואס שטייט אין פסוק לקיים כל דבר, מיינט נישט צו זאגן אז מען קען מאכן א קנין חליפין מיט כל דבר מיט תבואה, נאר ס'מיינט צו זאגן אז א קנין חליפין העלפט אויף אלעס, אויך אויף תבואה, אבער מיט תבואה אליין קען מען נישט מאכן א קנין חליפין. איז אויב אזוי, לויט ר' נחמן, קענסטו מיר נישט זאגן אז דאס וואס שטייט אין ברייתא ואינו נקנה בתבואה וכלים, מיינט צו זאגן א קנין חליפין, ווייל לויט ר' נחמן האט נישט תבואה מיט א קנין חליפין, איז אויב אזוי לויט ר' נחמן וויאזוי וועט רבה מסביר זיין די ברייתא? אלא נאר, זאגט די גמרא רבה וועט מסביר זיין אז לעולם דלית ביה שווה פרוטה, אז אוודאי דאס וואס שטייט דא אין די ברייתא ואינו נקנה בתבואה וכלים, רעדט זיך תבואה וכלים וואס האט נישט אין זיך א שווה פרוטה. איי איז צו פרעגן, ודקאמרת מאי איריא תבואה וכלים אפילו כסף נמי, אויב ס'רעדט זיך ווייניגער שווה פרוטה, איז וואס האט דאס מיט תבואה וכלים? אפילו געלט ווייניגער שווה פרוטה, קען מען אויך נישט נוצן צו קויפן אן עבד עברי, איז אויף דעם איז די תירוץ לא מיבעיא קאמר, לא מיבעיא כסף, דאית ביה שווה פרוטה אין אי לא לא, אבל תבואה וכלים אימא, מדמקרבא הנאתייהו, גמר ומקני נפשיה, קא משמע לן, דהיינו די ברייתא זאגט אונז א חידוש, אז נישט נאר געלט, וואס געלט איז פשוט ווען ס'איז ווייניגער ווי א שווה פרוטה אז מ'קען עס נישט נוצן צו קויפן א עבד עברי, אבער תבואה וכלים, וואלט איך אפשר געזאגט אז היות וואס די הנאה איז סאך נענטער ווי געלט, דהיינו תבואה, אפילו ווייניגער שווה פרוטה קען מען עסן, כלים, אפילו ווייניגער שווה פרוטה קען מען נוצן, געלט, ווייניגער שווה פרוטה, דארף מען קודם נוצן אויף צו קויפן עפעס און נאר נאכדעם קען מען הנאה האבן, איז וואלט מען אפשר געזאגט אז היות וואס תבואה וכלים איז די הנאה סאך נענטער ווי געלט, איז דאס זאל העלפן אפילו ווייניגער ווי שווה פרוטה אויך. דאס איז די חידוש אין די ברייתא אז ס'איז נישט אזוי, אבער על כל פנים פון די ברייתא איז נישט דא קיין ראיה צו רב יוסף, זאגט אונז די גמרא, אמר רב יוסף, מנא אמינא לה, דהיינו רב יוסף ברענגט יעצט א ראיה פון אן אנדערע ברייתא צו זיין שיטה, דתניא, ווייל מ'האט געלערנט אין א ברייתא, שטייט אין א ברייתא, עגל זה לפדיון בני, טאמער א מענטש וויל מאכן מצות פדיון הבן, ער גייט צו א כהן, און אנשטאטס געבן פינף סלעים פארן כהן, נעמט ער אן עגל, ער געבט עס פארן כהן און ער זאגט, עגל זה לפדיון בני. אדער, ער געבט פארן כהן א טלית און ער זאגט, טלית זה לפדיון בני. איז זאגט די ברייתא, לא אמר כלום, די זון איז נישט פדוי, מען קען נישט מאכן אזוי א פדיון הבן. אבער זאגט די ברייתא, וואס איז טאמער די טאטע האט געזאגט, עגל זה בחמש סלעים לפדיון בני, אדער די טאטע האט געזאגט, טלית זו בחמש סלעים לפדיון בני, איז דא איז בנו פדוי, דא איז יא א כשר'ע פדיון הבן, און ממילא פירט רב יוסף אויס די ראיה, האי פדיון היכי דמי. דהיינו, ביי וועלכע ציור רעדט דא די ברייתא? ווען איז דא א חילוק צווישן א טאטע וואס זאגט עגל זה לפדיון בני און עגל זה בחמש סלעים לפדיון בני? אילימא דלא שווה כל כמיניה, דהיינו טאמער מען רעדט דא פון א עגל וואס איז באמת נישט ווערט פינף סלעים, איז ביי דעם זאגט די ברייתא אז טאמער די טאטע האט געזאגט עגל זה בחמש סלעים, פלוצלינג איז דאס א גוטע פדיון הבן, פארוואס? ווייל די טאטע האט געזאגט חמש סלעים איז כאילו ס'ווערט פינף סלעים? ס'דאך נישט ווערט פינף סלעים! איז וואס עפעס א גוטע פדיון הבן? אלא לאו, נאר וואס דען? זאגט רב יוסף אוודאי רעדט מען דא אז אף על גב דשווה, וכיון דלא קייצי לא, דהיינו אוודאי רעדט מען דא פון א עגל וואס איז ווערט פינף סלעים, און פון דעסוועגן זאגט אונז די ברייתא אז טאמער די טאטע האט נישט געזאגט עגל זה בחמש סלעים איז עס נישט קיין פדיון הבן פארוואס? ווייל די ברייתא האלט ווי מיר, זאגט רב יוסף אז ווען מען נוצט שווה כסף דארף מען קודם אפשאצן וויפיל ס'ווערט און טאמער מען האט נישט אפגעשאצט קען מען נישט נוצן, איז דערפאר טאמער ער האט געזאגט עגל זה לפדיון בני און מ'האט נישט אפגעשאצט דעם עגל איז נישט קיין פדיון הבן, טאמער מ'האט אפגעשאצט, דער טאטע געזאגט עגל זה בחמש סלעים, דעמאלטס איז יא א גוטע פדיון הבן, איז א ראיה צו מיין שיטה, זאגט די גמרא לא, ס'איז נישט קיין ראיה, לעולם דלא שוי, דהיינו קען אוודאי זיין די ברייתא רעדט זיך אז די עגל איז נישט ווערט קיין פינף סלעים, איי וואס העלפט דאס אז דער טאטע זאגט עגל זה בחמש סלעים, טאמער ס'איז נישט ווערט פֿינף סלעים, וואס העלפט די ווערטער פון דעם טאטן דא? וואס העלפט דאס אז דער טאטע לייגט צו דא אז ס'איז יא ווערט, ס'איז דאך נישט ווערט? וכגון דקביל כהן עילויה, דהיינו זאגט די גמרא טאמער דער כהן איז גרייט מחשיב צו זיין די עגל כאילו ס'ווערט פֿינף סלעים, העלפט טאקע פדיון הבן, און די גמרא ברענגט א ראיה כי הא דרב כהנא שקיל סודרא מבי פדיון הבן, רב כהנא איז געווען א כהן, פלעג נעמען אמאל א סודר, סודר דאס איז אזא סארט שמאטע וואס מ'פלעגט טראגן אויפן קאפ, האט ער דאס גענוצט אנשטאטס די פֿינף סלעים, אמר ליה לדידי חזי לי חמש סלעים דהיינו די סודר איז נישט געווען ווערט פינף סלעים אבער רב כהנא געזאגט פאר מיך איז עס ווערט איז ער האט געלאזט נוצן די סודר אויף א פדיון הבן איז די זעלבע זאך יעדע כהן קען זאגן אויף א עגל אפילו עס איז נישט באמת ווערט פינף סלעים טאמער די כהן זאגט פאר מיך איז עס יא ווערט איז קען מען עס נוצן איז דא אויך די ברייתא זאגט אונז אז טאמער די טאטע זאגט עגל זה בחמש סלעים און די כהן האט מסכים געווען איז די פדיון הבן א גוטע פדיון הבן אפילו ס'איז באמת נישט ווערט פינף סלעים. זאגט אבער די גמרא, אמר רב אשי לייגט רב אשי צו, לא אמרן אלא כגון רב כהנא דגברא רבה הוא ומבעי ליה סודרא ארישיה, אבל כולי עלמא לא. דהיינו, דאס וואס מ'האט דא געזען אז די כהן קען זאגן אז פאר מיך איז עס ווערט, ס'מוז שטימען, ווי למשל די מעשה מיט רב כהנא מיטן סודר, איז רב כהנא, וואס איז געווען א אדם חשוב, איז אמאליגע צייטן א אדם חשוב האט געמוזט גיין מיט א סודר אויפן קאפ, ס'האט נישט געפאסט צו גיין אן דעם, איז א אדם חשוב זאגט אז פאר מיך איז עס מער ווערט וויפיל ס'ווערט פאר אנדערע, דאס שטימט, ווייל ס'איז אים טאקע מער ווערט, אבער סתם א מענטש וואס וועט זאגן אז פאר מיך איז א סודר ווערט פינף סלעים, אוודאי האט ער גארנישט געזאגט, ווייל וואס עפעס? א סודר איז דאך נישט ווערט קיין פינף סלעים, און די גמרא ברענגט טאקע א ראיה אז א אדם חשוב מוז גיין מיט א סודר און פאר אים איז עס מער ווערט, כי הא דמר בר רב אשי זבן סודרא מאימיה דרבה מקובי, מר בר רב אשי האט געקויפט א סודר פון די מאמע פון רבה מקובי שוי עשרה בתליסר ס'איז ווערט געווען צען און ער האט עס געקויפט פאר דרייצן ווייל פאר א אדם חשוב איז דאס טאקע מער ווערט זאגט די גמרא יעצט ווייטער אמר רב אלעזר האט רב אלעזר געזאגט התקדשי לי במנה ונתן לה דינר דהיינו א מאן וואס האט געזאגט פאר א פרוי איך גיי דיך מקדש זיין מיט א מנה מנה דאס איז הונדערט דינר שוין די מאן דארף איר געבן הונדערט דינר אט דערווייל געבט ער איר נאר איין דינר איז די דין איז ברגע וואס די מאן האט איר געגעבן איין דינר הרי זו מקודשת איז ברגע האט איר געגעבן דעם דינר איז זי מקודשת זי קען יעצט נישט צוריק ציען, א צווייטע קען איר נישט יעצט מקדש זיין, אבער וואס וישלים, די מאן דארף משלים זיין, דארף געבן די אנדערע נײַן און נײַנציק. פארוואס? מאי טעמא זאגט די גמרא, ווייל כיוון דאמר לה מנה ויהב לה דינר כמאן דאמר לה על מנת דמי, ואמר רב הונא אמר רב כל האומר על מנת כאומר מעכשיו דמי, פשט אזוי, בעצם ווען א מאן איז מקדש א פרוי על תנאי, איז אלעמאל ווענדט זיך צו די מאן האט געזאגט מעכשיו צו נישט, דהיינו לאמיר זאגן אזוי, לאמיר זאגן א מאן ער האט מקדש געווען א פרוי מיט א דינער, ער האט איר געגעבן א דינער און ער האט צוגעלייגט א תנאי, איך געב דיר די דינער על תנאי אז איך גיי דיך געבן נאך נײַן און נײַנציק דינער, דעמאלטס איז די דין אז ווי לאנג די מאן האט נישט געגעבן די גאנצע הונדערט דינער איז די קידושין נישט חל, איז אדערווייל טאמער די פרוי וויל צוריקציען אדער טאמער זי האט חתונה מיט א צווייטן איז אוודאי די אנדערע קידושין וועט חל זיין ווייל למעשה די מאן האט נאכנישט מקיים געווען די תנאי, דאס איז טאמער די מאן האט געמאכט א פשוטע תנאי, ער האט איר געגעבן א דינער על תנאי אז ער וועט געבן נאך, וואס איז אבער טאמער די מאן האט געזאגט מעכשיו, דהיינו ער האט געגעבן א דינער, און ער האט געזאגט איך וויל די קידושין זאל חל זיין מעכשיו פון יעצט, על תנאי אז כ'וועל דיר צוצאלן נאך נײַן און נײַנציק, איז דא זאגט מען אז די קידושין איז גראד חל שוין יעצט, נאר וואס די מאן דארף צוצאלן די אנדערע נײַן און נײַנציק, און ווען ער וועט צוצאלן די אנדערע נײַן און נײַנציק וועט נתברר ווערן למפרע אז די קידושין האט גראד חל געווען, דאס איז טאמער די מאן זאגט מעכשיו, יעצט וואס איז טאמער די מאן זאגט על מנת, דהיינו די מאן געבט פאר די פרוי א דינער, ער זאגט איך וויל דיר מקדש זיין מיט די דינער על מנת אז כ'גיי דיר צוצאלן נאך נײַן און נײַנציק, איז ביי דעם דא א מחלוקת תנאים אמוראים צו על מנת איז כאילו די מאן האט געזאגט מעכשיו צו נישט, למעשה די הלכה איז אז על מנת איז כאילו מען האט געזאגט מעכשיו, דהיינו טאמער די מאן האט געזאגט על מנת זאגט מען כאילו ער האט געזאגט מעכשיו, און ממילא די קידושין איז גראד חל, אבער וואס די מאן דארף מקיים זיין די תנאי, איז דאס זאגט דא ר' אלעזר אז טאמער די מאן האט געזאגט פאר די פרוי איך גיי דיר מקדש זיין מיט א מנה און ער געבט איר א דינער איז כאילו ער האט געזאגט אלמנות, איז כאילו ער האט געזאגט מעכשיו, און ממילא די קידושין איז גראד חל, די פרוי קען מער נישט צוריק ציען, זי קען נישט נתקדש ווערן צו א צווייטן, אבער וואס די מאן דארף מקיים זיין די תנאי און צוצאלן די אנדערע נײַן און נײַנציק דינר, אזוי זאגט ר' אלעזר, מיתיבי פרעגט די גמרא א קשיא אויף ר' אלעזר פון א ברייתא, שטייט אין די ברייתא, התקדשי לי במנה, והיה מונה והולך, טאמער א מאן האט געזאגט פאר א פרוי, איך גיי דיר מקדש זיין מיט א מנה מיט הונדערט דינער, און ער הייבט איר אן געבן איין דינער, נאך א דינער, א דריטע דינער, אזוי ציילט ער, איז ורצה אחד מהן לחזור, און יעצט אינמיטן ציילן איז אדער די מאן אדער די פרוי ווילן צוריק ציען פונעם געשעפט, איז אפילו בדינר האחרון הרשות בידו, אפילו ביז צום לעצטן דינער קענען ביידע צוריקציען. איי פארוואס? לויט ר' אלעזר, וואס ר' אלעזר זאגט אז ביי אזא ציור איז כאילו מ'האט געזאגט מעכשיו איז די קידושין גראד חל, און וואס עפעס קען די פרוי צוריקציען? די פרוי זאל נישט קענען צוריקציען, אזוי ווי ביי די ציור פון ר' אלעזר? ענטפערט די גמרא, ניין, ס'איז נישט קיין קשיא פון די ברייתא, ווייל הכא במאי עסקינן דאמר במנה זו, דהיינו די ברייתא רעדט זיך אז ס'איז געווען דארט א מנה, דהיינו די מאן האט געהאלטן אין די האנט הונדערט דינר, און די מאן האט געזאגט איך גיי דיר מקדש זיין מיט מנה זו מיט די הונדערט דינער וואס ליגט אין מיין האנט, וואס דארט איז אוודאי די דין אז היות ער האט געהאלטן די גאנצע הונדערט דינער אין די האנט, איז די דעת פון די פרוי געווען אז די מאן גייט איר געבן דאס גאנצע, און ווילאנג ער האט נישט געגעבן די גאנצע איז די קידושין נישט חל. מה שאין כן די ציור פון ר' אלעזר האט זיך גערעדט ביי אן אופן וואס די מאן האט נישט געהאלטן הונדערט דינער אין די האנט, ער האט נאר געזאגט סתם איך גיי דיר מקדש זיין מיט הונדערט דינער, וואס דארט איז די דין אז ברגע וואס ער געבט איר איין דינער איז שוין די קידושין גראד חל, אבער די מאן דארף מקיים זיין די תנאי, אבער נאכדעם וואס ער האט געבן א דינער קען מען די פרוי נישט צוריקציען? איי פרעגט די גמרא, וויאזוי קענסטו אזוי זאגן? וויאזוי קענסטו זאגן אז די ברייתא רעדט זיך ביי ציור אז די מאן האט געזאגט במנה זו אז ער האט געהאלטן א גאנצע מנה אין די האנט, הא מדסיפא במנה זו, רישא במנה סתם, דהיינו די גמרא גייט שוין ווייזן אז אין די סיפא פון די ברייתא רעדט די ברייתא פון א ציור פון מנה זו, איז טאמער די סיפא רעדט פון מנה זו מוז זיין די רישא רעדט זיך במנה סתם, יעצט וואס שטייט דארט אין די סיפא, ברענגט די גמרא די סיפא פון די ברייתא, דקתני סיפא, שטייט דארט אין די סיפא פון די ברייתא אז אמר לה התקדשי לי במנה זו טאמער די מאן האט געזאגט פאר א פרוי איך וויל דיך מקדש זיין מיט די מנה, ער טייטלט אויף א מנה אויף הונדערט דינר, ונמצא, און שפעטער זעט מען מנה חסר דינר אז ס'איז נישט דא דארט קיין מנה, ס'דא דארט סך הכל נײַן און נײַנציק דינר או אדער מ'זעהט שפעטער אז דינר של נחושת אז ס'דארט אריינגעמישט א דינר פון נחושת נארמאל א דינר איז פון זילבער מ'זעהט ס'איז אריינגעמישט דארט א דינר פון נחושת דהיינו ס'איז נישטא דא א גאנצע מנה איז ביי אזא ציור זאגט די ברייתא אינה מקודשת די פרוי איז נישט מקודשת דינר רע טאמער מ'זעהט א שלעכטע דינר באלד עמיר זעהן וואס א דינר רע מיינט איז דא הרי זו מקודשת די פרוי איז יא מקודשת ויחליף אבער מ'דארף אויפטוישן דעם שלעכטן דינר פאר א גוטע דינר אבער על כל פנים אז מ'זעהט אז די סיפא רעדט זיך ביי ציור פון מנה זו, מוז זיין די רישא רעדט זיך ביי מנה סתם, איז אבער טאמער די רישא רעדט זיך ביי מנה סתם האמיר דא א סתירה מיט רב אלעזר, זאגט די גמרא לא, רישא וסיפא דאמר במנה זו, ופרושי קא מפרש, דהיינו סיי די רישא און סיי די סיפא ביידע רעדן זיך פון מנה זו, נאר וואס די סיפא איז א פירוש אויפן רישא, דהיינו דאס וואס מיר האבן געלערנט אין די רישא, רצה אחד מהן לחזור אפילו בדינר האחרון הרשות בידו, אז מען קען צוריק ציען ביז צום לעצטן דינר, די פרוי קען צוריק ציען, אויף דעם איז די סיפא מפרש כיצד, כגון דאמר לה במנה זו, אז די רישא רעדט זיך ביי א ציור פון מנה זו, אבער אוודאי די גאנצע ברייתא רעדט זיך במנה זו, און ביי מנה סתם עט זיין די דין אזוי ווי רב אלעזר האט געזאגט אז נאכן ערשטן דינר קען מען שוין נישט צוריק ציען, זאגט די גמרא די גמרא לייגט יעצט צו א ראיה אז ס'מוז זיין אז די גאנצע ברייתא רעדט זיך במנה זו, ווייל והכי נמי מסתברא דאי סלקא דעתך רישא במנה סתם, השתא במנה סתם לא הוו קידושי, במנה זו מיבעיא, דהיינו זאגט די גמרא טאמער דו'עסט מיר זאגן נישט אזוי, טאמער דו'עסט מיר זאגן אז די רישא רעדט זיך במנה סתם, און די סיפא רעדט זיך במנה זו אזוי ווי מ'האט פריערט געוואלט זאגן, איז אויב אזוי שטימט סתם אזוי נישט די ברייתא, ווייל נאכדעם וואס די ברייתא זאגט אונז די דין פון מנה סתם, פארוואס דארף די ברייתא צולייגן נאכאמאל די זעלבע דין במנה זו? מאדאך במנה סתם איז די דין איז די פרוי קען צוריק ציען ביז צום לעצטן רגע, איז אוודאי און אוודאי ביי מנה זו קען זי צוריק ציען, און וואס דארף די ברייתא זאגן ביידע, מוז טאקע זיין אז די ברייתא רעדט זיך נישט פון מנה סתם, נאר די גאנצע ברייתא רעדט זיך פון מנה זו, זאגט די גמרא ניין, די ראיה איז נישט קיין ראיה, אי משום הא לא איריא, דהיינו דאס איז נישט קיין ראיה, אוודאי קען זיין די רישא רעדט זיך במנה סתם, און די סיפא רעדט זיך במנה זו. איי פרעגסטו מיר אז נאכדעם וואס די ברייתא זאגט אונז מנה סתם, וואס דארף די ברייתא צולייגן מנה זו? פארשטייט זיך אונז עמיר אליין וויסן אז ביי מנה זו איז אזוי די דין, זאגט די גמרא ווייל תנא סיפא לגלויי רישא, אויף דעם וועל איך דיר קענען ענטפערן אז די סיפא איז אונז מגלה די רישא אז וואס? אז שלא תאמר רישא במנה זו, אבל במנה סתם הוו קידושין, תנא סיפא במנה זו מכלל דרישא במנה סתם, ואפילו הכי לא הוו קידושין. דהיינו ווען נישט די סיפא וואלט איך געזאגט אז די רישא רעדט זיך במנה זו, פאר דעם איז דא א סיפא, די סיפא זאגט קלאר די דין ביי מנה זו, יעצט ווייס איך אז די רישא רעדט זיך במנה סתם, אז ביי מנה סתם איז אויך די דין אז מען קען צוריק ציען ביז די לעצטע רגע, דהיינו ס'נאך נישט קיין ראיה פון די ברייתא אליין אז די גאנצע ברייתא רעדט זיך במנה זו, אבער ווייטער ס'איז נישטא קיין ראיה לא לכאן ולא לכאן, און ווי די גמרא האט פארענטפערט מען קען אבער יא אוודאי זאגן אז די גאנצע ברייתא רעדט זיך במנה זו, און ממילא נישט קיין סתירה אויף ר' אלעזר. רב אשי אמר, זאגט יעצט די גמרא נאך א תירוץ, רב אשי זאגט אז אוודאי די רישא רעדט זיך אויך במנה סתם, איי טאמער די רישא רעדט זיך במנה סתם איז דאך א סתירה מיט רב אלעזר, ווייל רב אלעזר האט געזאגט אז במנה סתם ברגע וואס די מאן האט געגעבן א דינר קען די פרוי מער נישט צוריקציען, און אין די ברייתא שטייט קלאר אז די פרוי קען צוריקציען ביז צום לעצטן דינר, איז אויף דעם זאגט רב אשי, מונה והולך שאני, דדעתה אכוליה, דהיינו די ברייתא רעדט זיך במונה והולך, די מאן איז מקדש במנה סתם אבער ער הייבט גראד אן ציילן, איין דינר, נאך א דינר, נאך א דינר, איז אז די פרוי זעהט אז די מאן ציילט, איז איר דעת איז אז זי גייט יעצט קריגן די גאנצע, איז דא, פארשטייט זיך, זי איז נאך נישט נתקדש געווארן ווילאנג זי קריגט נישט די גאנצע ווייל זי וויל נישט נתקדש ווערן פאר זי קריגט נישט די גאנצע, איז דא טאקע קען זי צוריק ציען, אבער דארט ווי די מאן איז נישט א מונה והולך, וואס דא איז די ציור פון רב אלעזר, די מאן האט פשוט געגעבן א דינר, איז דארט איז די פרוי גרייט צו נתקדש ווערן נאך א דינר, און די רעשט עט זי קריגן שפעטער, איז ממילא נאכן דינר קען זי מער נישט צוריק ציען, ווייל ס'איז כאילו די מאן האט געזאגט מעכשיו די קידושין איז גראד חל נאכן ערשטן דינר. זאגט אונז די גמרא, די גמרא איז יעצט דן דאס וואס איז געשטאנען אין די ברייתא אז טאמער מען האט געטראפן א דינר של נחושת אויסגעמישט דארט צווישן די מנה איז די קידושין נישט חל, פרעגט די גמרא האי דינר של נחושת היכי דמי, פון וואס רעדט מען א דינר של נחושת אי דידעה ביה הא סברה וקיבלה, דהיינו טאמער א מאן האט א פושקע וואס אין דעם ליגט הונדערט דינרים, און צווישן די דינרים איז אויך דא א דינר של נחושת, און ער גייט צו די פרוי און ער זאגט איר איך גיי דיר מקדש זיין מיט די מנה, און די פרוי קוקט אויף דעם, זי זעט דארט א דינר של נחושת, און זי זאגט מסכים, איז פארשטייט זיך די קידושין איז חל, זי האט דאך מסכים געווען, וואס גייט מיך אן אז איינס איז פון נחושת, טאמער די פרוי האט מסכים געווען האט זי מסכים געווען, זאגט די גמרא לא צריכא, דיהביה ניהליה בליליא אי נמי דאשתכח ליה ביני זוזי דהיינו אוודאי מוז זיין די ברייתא רעדט זיך ביינאכט וואס מ'קען נישט זעהן די קופערנע דינר אדער ס'רעדט זיך אז די קופערנע דינר איז באהאלטן צווישן אנדערע דינרים די פרוי האט נישט געוואוסט זי האט זיך באמת איינגערעדט אז זי קריגט הונדערט זילבערנע דינרים איז דא זאגט מען אז היות עס איז נישט דא דא הונדערט איינס איז געמאכט פון קופער איז די קידושין נישט חל זאגט אונז די גמרא האי דינר רע היכי דמי מ'האט אויך געזעהן די ברייתא אז טאמער ס'דא דארט א שלעכטע דינר איז די קידושין יא חל מ'דארף עס נאר אויפטוישן פון וואס רעדט מען אי דלא נפיק, היינו דינר של נחושת, טאמער ס'איז אזוי מין שלעכט, ס'איז אזא מין צעהאקטע מטבע אז מ'קען עס בכלל נישט נוצן, איז דאך עס פונקט ווי א דינר של נחושת, דהיינו פארוואס זאל די קידושין חל זיין? נאר וואס דען אמר רב פפא, זאגט רב פפא כגון דנפיק על ידי הדחק, אז אוודאי קען מען עס נאך נוצן, און מילא די קידושין איז אוודאי חל, אבער מ'דארף עס אויפטוישן פאר א בעסערע מטבע. זאגט די גמרא יעצט ווייטער, אמר רבא אמר ר' נחמן, האט רבא נאכגעזאגט בשם ר' נחמן, אמר לה, התקדשי לי במנה, והניח לה משכון עליה, אינה מקודשת, דהיינו א מאן וואס זאגט פאר א פרוי איך וויל דיך מקדש זיין מיט א מנה, אבער ער האט נישט קיין מנה איר צו געבן, איז געט ער איר א משכון אנשטאטס דעם, זאגט ר' נחמן די קידושין איז נישט חל, פארוואס? ווייל מנה אין כאן, משכון אין כאן, יעצט למעשה איז דא א גרויסע מחלוקת אין די ראשונים און די אחרונים פונקט וואס די לומדות דא פון די גמרא איז, אבער אונז וועמיר גיין דא מיט איינע פון די מהלכים, איינע פון די מהלכים איז פשט אזוי, דער מאן האט נישט געוואלט מקדש זיין מיטן משכון, ער האט געוואלט מקדש זיין מיט א מנה, אבער ער האט נישט געהאט קיין מנה, איז וואס? ער האט זיך מתחייב געווען אז ער גייט איר געבן א מנה, און תמורת די התחייבות האט ער איר געגעבן א משכון, יעצט מיט א התחייבות פון א מנה, אז א מאן זאגט פאר א פרוי איך בין זיך מתחייב דיר צו געבן א מנה, קען מען נישט אזוי מקדש זיין א פרוי, מען דארף איר געבן די מנה, די התחייבות אליין איז גארנישט ווערט, און ממילא די מנה האט איר נישט מקדש געווען, נאר וואס, די שאלה איז וועגן די משכון, די משכון איז סך הכל א משכון אויף די מנה, איז אז די מנה האט איר נישט מקדש געווען, קען די משכון איר אויך נישט מקדש זיין, איז דערפאר זאגט ר' נחמן אז די קידושין איז נישט חל, ווייל ס'איז נישטא דא קיין קידושין, די מנה האט נישט מקדש געווען, די משכון איז א משכון אויף א מנה וואס האט נישט מקדש געווען פשט די משכון האט אויך נישט מקדש געווען, איז די פרוי נישט מקודשת. איתיביה רבא לר' נחמן, פרעגט אבער רבא צו ר' נחמן פון א ברייתא שטייט קלאר אין א ברייתא קידשה במשכון מקודשת אז מען קען יא מקדש זיין א פרוי מיט א משכון, איז אויף דעם ענפערט ר' נחמן, התם במשכון דאחרים, דארט אין די ברייתא רעדט זיך נישט אז די מאן האט געגעבן א משכון פארן פרוי אז ער גייט איר געבן א מנה, נאר דארט רעדט זיך אז די מאן האט פארבארגט געלט פאר א צווייטן, און יענער האט געגעבן פארן מאן א משכון, איז די משכון געט ער יעצט פאר די פרוי, איז דארט אוודאי איז זי מקודשת ווייל דארט איז די משכון יא עפעס, דארט די משכון באלאנגט טאקע פארן מאן, איז ער קען מיט דעם מקדש זיין א פרוי, יעצט ווי ווייסט מען אז ווען איינער האט א משכון קוקט מען אן די משכון כאילו ס'איז זיינס, וכדרבי יצחק, דאמר רבי יצחק מנין לבעל חוב שקונה משכון ווי ווייסט מען טאקע אז א מלווה איז קונה א משכון שנאמר שטייט אין פסוק ולך תהיה צדקה דהיינו די פסוק זאגט אז ווען איינער נעמט א משכון פון א ארעם מאן איז ביינאכט לאמיר זאגן ס'איז א נאכט קלייד איז יעדע נאכט זאל מען עס צוריק געבן פאר די ארעם מאן אז ער זאל קענען שלאפן מיט דעם און די פסוק זאגט ולך תהיה צדקה ס'זאל זיין פאר דיר א צדקה איז אם אינו קונה צדקה מנין דהיינו טאמער ס'באלאנגט נישט פארן מלווה וויאזוי קען עס די פסוק אנרופן א צדקה ס'איז נישט קיין צדקה געסט צוריק פארן לוה א זאך וואס באלאנגט פאר אים, איז א ראיה מכאן לבעל חוב שקונה משכון, אז די בעל חוב איז באמת קונה די משכון איז די מאן וואס האט יענעמס משכון ביי אים איז באמת קונה די משכון קען ער מקדש זיין א פרוי מיט די משקן, איז דארט אוודאי העלפט די קידושין טאמער ער האט מקדש געווען די פרוי מיט די משכון, אבער געבן א משכון פאר א פרוי אויף א מנה וואס עקזיסטירט נישט, איז דארט נישט די משכון און נישט די מנה, ביידע זענען נישט מקדש די פרוי. זאגט די גמרא אן ענליכע דין, בני רב הונא בר אבין זבון ההיא אמתא בפריטי, די קינדער פון רב הונא בר אבין האבן אפגעמאכט צו קויפן א געוויסע שפחה פאר אפאר פרוטות, לא הוו בהדייהו, אבער זיי האבן נישט געהאט די פרוטות צו די האנט, איז אותיבי נסכא עליה, האבן זיי גענומען א שטיקל זילבער, און געגעבן דעם שטיקל זילבער פארן מוכר אלס משכון אז ווען זיי וועלן האבן די פרוטות וועלן זיי עס באצאלן, לסוף אייקר אמתא צום סוף איז די שפחה טייערער געווארן, די מוכר האט געוואלט צוריק ציען פון די גאנצע מכירה, אתו לקמיה דרב אמי, איז מען געקומען צו רב אמי האט רב אמי גע'פסק'נט אמר להו פריטי אין כאן נסכא אין כאן, די פרוטות איז נישט דא און די נסכא נישט דא, דהיינו די זעלבע סברה, קויפן א שפחה קען מען נאר מיט געלט, למעשה דא האבן זיי נישט געהאט קיין געלט איז וואס זיי האבן צוגעזאגט געלט, צוזאגן געלט מיט דעם קען מען דאך נישט קויפן, איז טאמער זיי האבן צוגעזאגט געלט און אויף דעם צוזאג האבן זיי געמאכט א משכון און די משכון האט נישט דא צוגעלייגט גארנישט, די משכון איז סך הכל א משכון אז זיי גייען איין טאג באצאלן אבער די משכון האט נישט געמאכט קיין קנין, איז ווייטער היות וואס זיי האבן קיין קנין דא נישט געמאכט איז די שפחה נישט פארקויפט און די מוכר קען אוודאי צוריקציען. זאגט די גמרא ווייטער. תנו רבנן, מ'האבן געלערנט אין א ברייתא התקדשי לי במנה, טאמער א מאן זאגט פאר א פרוי, איך גיי דיר מקדש זיין דא מיט א מנה, ער געט איר א מנה, נטלתו וזרקתו לים, די פרוי נעמט די מנה און זי ווארפט עס אריין אין וואסער אריין, או לאור אדער אין א פייער, או לכל דבר האבד, אין יעדן דבר האבד, אינה מקודשת איז די פרוי נישט מקודשת, פארוואס? ווייל זי האט געוויזן מיט דעם אז זי וויל נישט נתקדש ווערן, זי האט עס גענומען זי האט עס אריינגעווארפן אין פייער אין וואסער, האט זי געוויזן בריש גלי אז זי האלט נישט דערביי און ממילא איז זי טאקע נישט מקודשת. איי פרעגט די גמרא, לכאורה משמע פון דא אז דווקא טאמער זי האט עס אריינגעווארפן אין א פלאץ וואס איז א דבר האבד אין א וואסער אין א פייער, דארט איז זי נישט מקודשת, אבער הא דשדיתינהו קמיה, וואס איז טאמער זי וואלט עס געגעבן א ווארף אראפ אויף די ערד, הוו קידושין? וואלט עס יא געווען א קידושין? פארוואס? הא קאמרה ליה שקיל לא בעינא, זי ווייזט דאך מיט דעם אז זי האלט נישט דערביי, און וואס א חילוק צו זי ווארפט עס אריין אין פייער, צו זי ווארפט עס אריין אין וואסער, צו זי ווארפט עס אויפן ערד, זאגט די גמרא, לא מיבעיא קאמר, דהיינו אוודאי אז זי ווארפט עס אויפן ערד איז זי אויך נישט מקודשת, נאר די ברייתא וויל אונז זאגן לא מיבעיא שדיתינהו קמיה דלא הוו קידושין, פארשטייט זיך אז זי ווארפט עס אויף די ערד איז די קידושין נישט קיין קידושין, אבל אבל זרקתו לים או לאור, אימא, כיוון דמיחייבא בהו קדושי קדיש נפשה, והא דקא עבדא הכי סברא איבדקיה להאי גברא אי רתחנא הוא או לא, דהיינו טאמער זי ווארפט עס אריין אין א פייער אין א וואסער דא וואלט געווען אפשר א סברה צו זאגן זי איז יא מקודשת, פארוואס? ווייל דא אז זי האט עס אריינגעווארפן אין א פייער אין א וואסער, טאמער מען זאגט דא אז די קדושין איז נישט חל, וועט זי דארפן באצאלן אויף דעם, איז אפשר זאל מען זאגן אז די קדושין איז יא חל, איי פארוואס האט זי עס אריינגעווארפן אין פייער אין וואסער ווייל זי האט געוואלט בודק זיין די מאן צו ער איז א אויפגערעגטער צו נישט ער גייט זיך רעגן צו נישט, קא משמע לן, דאס איז די חידוש אין די ברייתא אז עס איז נישט אזוי, נאר אוודאי איז זי נישט מקודשת, זאגט די גמרא ווייטער תנו רבנן, מיר האבן געלערנט אין אן אנדערע ברייתא, התקדשי לי במנה, טאמער א מאן זאגט פאר א פרוי איך וויל דיר מקדש זיין מיט א מנה, און די פרוי נעמט עס נישט, זי זאגט פאר די מאן, תנם לאבא, געב עס פאר מיין טאטע, אדער לאביך, פאר דיין טאטע, און די דין איז, אינה מקודשת, זי נישט מקודשת, פארוואס? ווייל זי, כאילו זי זאגט פארן מאן, געב מיר נישט דיין מנה, געב עס פאר א צווייטן, לאז מיך אפ, איך האלט נישט ביים נתקדש ווערן צו דיר. יעצט בעצם ווי רש"י מערקט אן, אונז האמיר געזען אין דף ו' דף ז', אז טאמער א פרוי זאגט פאר א מאן, געב געלט פאר יענעם און מיט דעם וועל איך נתקדש ווערן צו דיר, איז ווערט זי נתקדש מדין ערב, איז פארוואס דא זאל מען נישט זאגן אז זי איז נתקדש מדין ערב? זאגט רש"י ווייל ס'דא א גרויסע חילוק, דארט איז די פרוי געווען די וואס האט אנגעהויבן די שמועס, די פרוי האט געזאגט פארן מאן געב געלט פאר יענעם און מיט דעם עב איך נתקדש ווערן, איז דארט א וויילע זאגט מען זי ווערט נתקדש מדין ערב, דא איז די מאן האט אנגעהויבן די שמועס, די מאן האט געפרעגט פארן פרוי איך וויל דיר מקדש זיין מיט די מנה, אויף דעם האט די פרוי געענטפערט ניין, געב עס צו מיין טאטע, געב עס צו מיין שווער. איז דא איז די דין אז די פרוי איז נישט מקודשת, ווייל מען זאגט אז די פרוי כאילו זאגט פארן מאן, איך האלט נישט דערביי, ווילסט געבן א מנה, געב עס פאר א צווייטן נישט פאר מיר. אבער וואס איז טאמער די מאן זאגט פאר די פרוי התקדשי לי במנה, און די פרוי זאגט געב עס פאר מיין טאטע, אדער פאר דיין טאטע, על מנת שיקבלם לי, אז זיי זאלן זיין מיין שליחים צו מקבל זיין פאר מיר די מנה און מיט דעם זאל איך נתקדש ווערן. איז דא איז מקודשת, ווערט זי אוודאי יא מקודשת. יעצט דרך אגב, זאגט די גמרא, פארוואס האט די ברייתא געדארפט אנכאפן סיי לאבא און סיי לאביך, סיי מיין טאטע סיי דיין טאטע, איז די גמרא מסביר, תנא אבא, להודיעך כח דרישא, תנא אביך, להודיעך כח דסיפא, דהיינו די עיקר חידוש פון אבא איז אין די רישא, אז דאס איז געשטאנען אין די רישא אז די קידושין איז נישט חל, איז אפילו אז די פרוי האט געזאגט געב עס צו מיין טאטע, זאגט מען אויך די קידושין איז נישט חל אפילו א פרוי וויל אז איר טאטע זאל קריגן געלט, פון דעסט וועגן היות וואס זי האט נישט גענומען די געלט זי האט געזאגט געב עס פאר א צווייטן די קידושין נישט חל, ווייטער אביך איז די עיקר חידוש די סיפא, אז דארט ווי די פרוי האט געזאגט געב עס פאר מיין טאטע אדער דיין טאטע זיי זאלן זיין א שליח לקבלה וואס דארט איז די קידושין יא חל, איז דאס איז אפילו לאביך, אפילו זי זאגט פאר די מאן געב עס פאר דיין טאטע און ער וועט זיין מיין שליח, וואס וואס האט די פרוי מיט די מאנ'ס טאטע? ס'איז דאך נישט איר קרוב. פון דעסט וועגן, טאמער די פרוי האט געזאגט געב עס פאר יענעם, יענער וועט זיין א שליח לקבלה, א שליח צו נעמען מיין קידושין, איז די קידושין יא חל. על כל פנים, נאכדעם וואס די ברייתא האט געזאגט די חידושים ביי אבא און אביך, זאגט די ברייתא די זעלבע חידושים ביי א פרעמדע. אז וואס? אז טאמער א מאן זאגט התקדשי לי במנה, און די פרוי זאגט נע, תנם לפלוני, געב עס צו עפעס א פרעמדע, אינה מקודשת, שטייט זיך די קידושין איז נישט חל, ווייל זי ווייזט מיט דעם אז זי האלט נישט ביים נעמען די געלט. אבער על מנת שיקבלם לי מקודשת, טאמער די פרוי זאגט געב עס פאר יענעם, פאר יענע פרעמדע, און יענער וועט זיין מיין שליח, איך זאל נתקדש ווערן, דארט איז די קידושין יא חל. יעצט, פארוואס האט די ברייתא געדארפט זאגן ביידע ציורים, סיי אבא און אביך און סיי ביי א פרעמדע, זאגט די גמרא צריכא, ווייל דאי אשמעינן אבא ואביך, התם הוא דכי אמרה על מנת שיקבלם לי הוו קידושין דסמכה דעתה עילייהו סברה עבדין לי שליחותאי, אבל פלוני לא, דהיינו עס וואלט געווען א צד צו זאגן אז ווען די פרוי זאגט פאר די מאן געב עס פאר דיין טאטע פאר מיין טאטע זיי זאלן זיין מיין שליחים אנצונעמען די כסף קידושין דארט טאקע איז די קידושין חל פארוואס ווייל די פרוי פארלאזט זיך אז איר טאטע אדער זיין טאטע עלן טאקע זיין גוטע שלוחים זעלן מסכים זיין זעלן אננעמען די קידושין געלט איז דערפאר זאגט מען טאקע די קידושין איז חל אבער ביי א פרעמדע וואס ס'איז נישט קיין קרוב פונעם פרוי וואלט געווען א צד צו זאגן אז אפילו ווען א פרוי זאגט געב עס פאר יענעם יענער וועט זיין מיין שליח זאל מען זאגן אז יענער איז נישט קיין שליח ווייל די פרוי לכאורה האט געוואוסט אז יענער איז סתם עפעס א מענטש און די פרוי האט געטראכט צו זיך, יענער העט אוודאי נישט מסכים זיין צו זיין א שליח, איז פארדעם האט זי געזאגט געב עס פאר יענעם, אבער נישט ווייל זי האלט באמת ביים נתקדש ווערן, איז פארדעם זאגט די סיפא אז ס'איז נישט אזוי, אז אפילו טאמער די פרוי זאגט געב עס פאר א פרעמדע יענער זיי מיין שליח און יענער טאקע איז מסכים, איז יענער א גוטער שליח און די פרוי ווערט נתקדש. ווייטער ואי אשמעינן פלוני, הכא הוא דכי אמרה תנם לפלוני לא הוו קידושין דלא מקרבא דעתה לגביה, למיתב ליה במתנה, אבל אבא ואביך דמקרבא דעתה לגבייהו אימא במתנה יהבית ניהלייהו צריכא, דהיינו ווען ס'וואלט נאר געשטאנען פלוני, וואלט איך געזאגט אז ביי די רישא, דארט ווי די מאן זאגט פאר די פרוי כ'גיי דיר מקדש זיין, און די פרוי זאגט ניין, געב עס צו יענע פרעמדע, דארט טאקע איז די דין אז די פרוי וויל נישט נתקדש ווערן ווייל זי האט געזאגט איך האלט נישט ביים נעמען דיין געלט, אבער ס'וואלט געווען א צד צו זאגן אז טאמער א מאן גייט צו א פרוי און זאגט איך וויל דיר מקדש זיין, און די פרוי זאגט ניין, געב די געלט פאר דיין טאטע און פאר מיין טאטע, דא וואלט געווען א צד צו זאגן אז די קידושין איז יא חל, פארוואס? ווייל ס'דא א צד צו זאגן אז די פרוי וויל באמת נתקדש ווערן נאר זי וויל אז איר טאטע צי איר שווער זאלן מאכן אפאר דאלער און זי וועט נתקדש ווערן מדין ערב, דאס איז די חידוש אז ס'נישט אזוי אז טאמער די מאן איז דער וואס האט אנגעהויבן די שמועס און די פרוי האט געזאגט ניין געב עס פאר א צווייטן אפילו דער צווייטע איז איר טאטע אדער איר שווער, איז די קידושין נישט חל, נאר טאמער זי האט געזאגט יענער זאל זיין א שליח, דעמאלטס איז די קידושין חל. זאגט די גמרא ווייטער תנו רבנן האבן געלערנט אין א ברייתא, התקדשי לי במנה, תנם על גבי סלע, טאמער די מאן האט געזאגט איך וויל דיר מקדש זיין מיט א מנה און די פרוי זאגט לייג עס אויף יענע שטיין, אינה מקודשת, איז די קידושין פארשטייט זיך נישט חל, פארוואס? ווייל פשוט, וויאזוי זאל די קידושין חל זיין, די געלט איז קיינמאל נישט אנגעקומען צו איר, זי האט סתם חוזק געמאכט, זי האט געזאגט לייג עס אראפ אויף א שטיין, אבער ואם היה סלע שלה, טאמער די שטיין איז געווען אירס, דעמאלטס מקודשת, איז זי יא מקודשת ווייל די שטיין איז איר חצר, און א מענטש איז קונה אלס וואס ליגט אין זיין חצר. בעי רב ביבי פרעגט רב ביבי אן איבעיא וואס איז טאמער סלע של שניהם מאי, וואס איז טאמער די שטיין באלאנגט סיי פאר די מאן סיי פאר די פרוי זיי האבן א שותפות, און די פרוי זאגט פאר די מאן לייג די קידושין אויפן שטיין, איז די פרוי קונה צו נישט, תיקו, זאגט די גמרא עס בלייבט שווער, זאגט די גמרא ווייטער, ס'איז אויך א המשך א ברייתא, התקדשי לי בכיכר, טאמער א מאן זאגט פאר א פרוי איך וויל דיר מקדש זיין מיט דעם ברויט, און די פרוי זאגט ניין, תנהו לכלב געב עס פאר א הונט, אינה מקודשת, איז זי נישט מקודשת, ווייטער די סברא איז פשוט, די ברויט איז נישט אנגעקומען צו איר, די מאן האט עס געגעבן פאר א הונט וויאזוי זאל זי נתקדש ווערן, אבער ואם היה כלב שלה, טאמער ס'איז געווען איר הונט, מקודשת, איז זי יא מקודשת, ווייל למעשה זי האט הנאה אז איינער האט געפיטערט איר הונט איז מיט די הנאה קען מען איר מקדש זיין. בעי רב מרי, פרעגט רב מרי אן איבעיא וואס איז טאמער כלב רץ אחריה, דהיינו די מאן וויל איר מקדש זיין מיט א ברויט, זי זאגט ניין ווארף עס פארן הונט, האמיר געשמועסט די קידושין איז נישט חל, וואס איז טאמער די הונט האלט אינמיטן נאכלויפן נאך איר, די הונט וויל איר בייסן, און די פרוי זאגט פאר די מאן געב עס פארן הונט, איז דא די שאלה בההיא הנאה דקא מצלה נפשה מיניה גמרה ומקניא ליה נפשה, פון איין זייט קען מען זאגן אז די מאן געבט די ברויט פאר די הונט איז מיט דעם ראטעוועט ער די פרוי איז די פרוי האט אן הנאה איז קען זיין מיט די הנאה איז די פרוי גרייט זיך צו מקדש זיין או דילמא מצי אמרה ליה מדאורייתא חיובי מחייבת לאצולן קען זיין די פרוי קען זאגן פארן מאן ניין דו ביסט געווען מחויב מן התורה מיך צו ראטעווען פון דעם הונט איז ס'איז נישט עפעס וואס דו האסט מיר דא געטון איך וויל נישט נתקדש ווערן פאר דיר תיקו זאגט די גמרא עס בלייבט שווער זאגט די ברייתא ווייטער התקדשי לי בככר וואס איז טאמער א מאן וויל מקדש זיין א פרוי מיט א ברויט, און די פרוי זאגט תנהו לעני געב עס פאר די ארעמאן, אינה מקודשת, איז די פרוי נישט מקודשת, און די ברייתא לייגט צו אפילו עני הסמוך עליה, אפילו דער ארעמאן נארמאל איז עסט ביי דער פרוי סעודות, פון דעסטוועגן, זי איז נישט מקודשת, מאי טעמא פארוואס, ווייל אמרה ליה, די פרוי קען זאגן פארן מאן, כי היכי דמחייבנא ביה אנא, הכי מחייבת ביה את, אזוי ווי איך בין מחויב אויסצוהאלטן די ארעמאן, דו האסט די זעלבע חיוב, האסט מיר קיין טובה דא נישט געטון, און ממילא איז די פרוי נישט מקודשת.